בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף פ ו, מיר הייבן אן דף פ ו עמוד ב' אינמיטן פון די עמוד ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו, א מאן האט געהערט אז זיין טאכטער האט געמאכט א נדר, אין אמת'ן אריין זיין פרוי איז די וואס האט געמאכט די נדר, אבער ער האט געהערט אז זיין טאכטער האט געמאכט א נדר, און על דעת דעם האט ער מפר געווען דעם נדר אדער ער האט מקיים געווען די נדר, אבער ער האט עס נישט געטון פאר די ריכטיגע מענטש,

זיין פרוי האט געמאכט א נדר פון תאנים, און ער האט געהערט אז זי האט געמאכט א נדר אויף ענבים, און על דעת דעם האט ער מפר געווען אדער מקיים געווען, און זעלבע זאך פארקערט, נדרה מן הענבים וסבור שנדרה מן התאנים, איז ביי די אלע ציורים זאגט די משנה אז די הפרה און די קיום איז נישט קיין הפרה ס'איז נישט קיין קיום, די גאנצע זאך איז געווען א טעות, און ממילא הרי זה יחזור ויפר, דארף די מאן צו די טאטע נאכאמאל מפר זיין אדער נאכאמאל מקיים זיין, ווייל די אריגינעלע הפרה די אריגינעלע קיום איז נישט קיין ריכטיגע הפרה ס'איז נישט קיין ריכטיגע קיום ס'איז א טעות. זאגט די הייליגע גמרא, למימרא דיניא אותה דווקא הוא, פשט די גמרא פארשטייט אז פון ווי טאקע לערנט מען ארויס דער דין אז ווען איינער האט געהערט א נדר און מיט די נישט די ריכטיגע פרטים איז די הפרה נישט קיין הפרה, איז די גמרא פארשטייט מען לערנט עס ארויס פון יניא אותה, פשט שטייט אין פסוק יניא אותה, איז פון אותה לערנט מען ארויס אז דער מאן דארף וויסן פאר וועם ער איז מפר, ער דארף מפר זיין פאר זיין פרוי, ער קען נישט מפר זיין פאר זיין טאכטער ווען אין אמת'ן אריין האט זיין פרוי געמאכט א נדר, און זעלבע זאך פארקערט, ער קען נישט מפר זיין פאר זיין פרוי ווען אין אמת'ן אריין האט א טאכטער געמאכט א נדר. איז דאס לערנט מען ארויס פון אותה, און ווי די מפרשים צייכענען צו, אז די זעלבע זאך לגבי די סארט נדר, שטייט את נדרה, נדרה מיינט דווקא מען דארף וויסן וועלכע נדר דאס איז געווען, טאמער עס איז געווען א נדר אויף נזירות, קען מען נישט מפר זיין א נדר פון א קונם, און די זעלבע זאך פארקערט, און ווי די ר"ן צייכענט צו, אז קיום לערנט מען אויך ארויס אין א פסוק, שטייט והחריש לה, זאגט מען אויך לה דווקא, אז מען דארף וויסן פאר וועם מ'איז מקיים, מען קען נישט סתם אזוי מקיים זיין פאר א פרוי ווען אין אמת'ן אריין האט די טאכטער געמאכט די נדר, איז על כל פנים לכאורה זעהן מיר אז ווען שטייט אין פסוק אותה ווען שטייט אין פסוק לה ווען שטייט אין פסוק נדרה מיינט עס דווקא מען קען נישט מפר זיין פאר א צווייטן, פרעגט אבער די גמרא, והא גבי קרעים לגבי די דין קריעה, דכתיב על על וואס שטייט אויך על, דכתיב אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק ביי דוד המלך, אז דוד המלך האט געריסן קריעה על שאול ועל יונתן בנו, וואס שאול איז געווען די קעניג, ווען א נשיא שטארבט דארף מען רייסן קריעה, און יונתן איז געווען א אב בית דין, וואס ווען א אב בית דין שטארבט דארף מען אויך רייסן קריעה, איז שטייט דא אז דוד המלך האט צוויי מאל געריסן קריעה, סיי אויף שאול, און סיי אויף יונתן, און פון דא לערנט מען טאקע ארויס אז מען דארף צוויי מאל רייסן קריעה ווען צוויי מתים שטארבן, מען קען נישט רייסן איין קריעה אויף צוויי מענטשן, על כל פנים, ותניא, און שטייט אין א ברייתא אויף דער פסוק, אז אמרו לו מת אביו וקרע, ואחר כך נמצא בנו, יצא ידי קריעה, אז טאמער מען האט פארציילט פאר איינער אז זיין טאטע איז געשטארבן, און שפעטער איז נתברר אז נישט זיין טאטע איז געשטארבן, נאר זיין זון איז געשטארבן און ער האט שוין געריסן קריעה, איז האט ער יוצא געווען די קריעה, אפילו ער האט געריסן קריעה נישט פאר די ריכטיגע מענטש. איי פארוואס? אזוי ווי מען געפינט ביי נדרים אז אותה מיינט דווקא אז לה מיינט דווקא אז נדרה מיינט דווקא, איז לכאורה ביי קריעה זאל מען אויך זאגן אז על מיינט דווקא אז עס שטייט ביי דוד המלך על שאול ועל יונתן מיינט דווקא מען דארף וויסן פאר וועם מען רייסט קריעה, אבער טאמער מען רייסט פאר א צווייטע מענטש איז די קריעה נישט קיין קריעה, וואס איז דא אנדערש פון דארט? אמרי, ענטפערט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה, הא בסתם והא במפרש, פשט אזוי, אונזער משנה רעדט זיך ביי אן אופן פון מפרש, פון א פירוש, מ'האט מפרש געזאגט פאר די מענטש, דיין פרוי האט געמאכט א נדר, איז אז מ'זאגט קלאר פאר א מענטש דיין פרוי האט געמאכט א נדר, און ער איז מפר די נדר, און שפעטער ווערט ער געוואויר אז נישט זיין פרוי האט געמאכט די נדר נאר זיין טאכטער האט געמאכט די נדר, דא זאגט מען שטייט אין פסוק אותה, אותה מיינט דווקא די הפרה איז נישט קיין הפרה, אבער וואס איז טאמער מ'האט נישט געזאגט פאר א מענטש ווער האט געמאכט די נדר, מ'האט נאר געזאגט סתם, ער ווייסט נישט, יעצט ער שטעלט זיך פאר אז ס'איז זיין פרוי, אבער מ'האט אים נישט קלאר געזאגט דאס, ער האט זיך אליין פארגעשטעלט, דא איז די דין אז די הפרה הייסט יא הפרה, און ממילא טאקע די ברייתא וואס מען זעהט ביי קריעה, וואס שטייט אין די ברייתא אז מת אביו וקרע ואחר כך נמצא בנו יצא ידי קריעה, רעדט זיך אויך ביי א ציור וואס נישט מען האט אים קלאר געזאגט זיין טאטע איז געשטארבן, נאר מען האט אים געזאגט סתם אז דיין משפחה, איינער פון דיין משפחה איז געשטארבן, און ער שטעלט זיך פאר אז ס'איז זיין טאטע, וואס דא היות וואס מען האט אים נישט קלאר געזאגט ס'איז זיין טאטע, ער האט זיך נאר פארגעשטעלט, מען האט אים געזאגט סתם, קען ער יוצא זיין דעם קריעה, אויך פאר א צווייטן. איי לכאורה שטייט קלאר אין די ברייתא אמרו לו מת אביו וקרע ואחר כך נמצא בנו איז משמע מען האט אים יא קלאר געזאגט זיין טאטע איז געשטארבן, מוז מען טאקע זאגן אז די ברייתא איז לאו דווקא נאר מען האט אים געזאגט איינער איז געשטארבן און ער האט זיך פארגעשטעלט אז עס איז זיין טאטע. ברענגט די גמרא יעצט א ראיה צו דער תירוץ, והתניא, מען האט אזוי קלאר געלערנט אין א ברייתא אז אמרו לו מת אביו וקרע, טאמער מען האט געזאגט פאר איינער זיין טאטע איז געשטארבן מען האט געריסן קריעה ואחר כך נמצא בנו און נאכדעם זעט מען נישט דער טאטע איז געשטארבן נאר דער זון איז געשטארבן, לא יצא ידי קריעה, איז ביי אזא אופן האט ער נישט יוצא געווען קריעה פארוואס? ווייל מען האט אים קלאר געזאגט ס'איז די טאטע און צום סוף איז עס נישט געווען די טאטע, אבער זאגט די ברייתא אמרו לו מת לו מת, טאמער מען האט געזאגט פאר איינעם סתם אז איינער פון דיין משפחה איז געשטארבן וכסבור אביו הוא און ער רעדט זיך איין ס'איז זיין טאטע וקרע און ער רייסט קריעה, ואחר כך נמצא בנו און שפעטער ווערט מען געוואוסט די זון איז דא, היות וואס מ'האט אים נישט קלאר געזאגט ס'איז זיין טאטע, יצא ידי קריעה, האט ער יוצא געווען קריעה, און די זעלבע זאך ביי הפרת נדרים איז אויך אזוי, טאמער מ'זאגט פאר איינעם קלאר ווער האט געמאכט די נדר, און ער איז מפר על דעת דעם און צום סוף ווערט נתברר אז א צווייטער האט געמאכט די נדר, איז די הפרה נישט קיין הפרה, אבער טאמער מ'האט אים נישט געזאגט, נאר ס'איז געווען סתם, ער האט זיך אליין פארגעשטעלט, איז דא איז די הפרה אוודאי יא הפרה, אזוי ענטפערט די גמרא, רב אשי אמר, רב אשי ענפערט אן אנדערע תירוץ, יעצט בעצם רב אשי איז אויך מסכים צו די פריערדיגע תירוץ אז ס'דא א חילוק צווישן סתם און מפרש, נאר וואס רב אשי האט געהאט א פראבלעם אז ווי נישט ווי אונז האבן מיר געזעהן די ערשטע ברייתא אז ס'שטייט קלאר אמרו לו מת אביו וקרע ואחר כך נמצא בנו יצא ידי קריעה, איז אונז האבן מיר טאקע געזאגט אז אמרו לו מת אביו מיינט נישט אז מ'האט אים טאקע געזאגט דער טאטע איז געשטארבן, נאר מ'האט אים געזאגט סתם און ער האט זיך פארגעשטעלט, אבער רב אשי געפעלט עס נישט. און במילא זאגט רב אשי אן אנדערע תירוץ, זאגט רב אשי, כאן בתוך כדי דיבור, כאן לאחר כדי דיבור, פשט ס'ווענדט זיך צו ס'איז תוך כדי דיבור צו נישט, פשט אזוי, ביי די ברייתא וואס שטייט אמרו לו מת אביו וקרע ואחר כך נמצא בנו יצא ידי קריעה, דארט רעדט זיך אז תוך כדי דיבור פונעם קריעה האט מען אים געזאגט ווער איז די אמת'ע טויטע, פשט, אין אמת'ן אריין אנפאנג האט מען אים קלאר געזאגט זיין טאטע איז געשטארבן און ער האט געריסן קריעה איז ממילא היות מ'האט אים קלאר געזאגט די טאטע איז געשטארבן ער האט געריסן קריעה און אין אמת'ן אריין די טאטע איז נישט געשטארבן איז בעצם וואלט די קריעה נישט געדארפט העלפן פאר זיין זון אבער תוך כדי דיבור פונעם קריעה האט מען אים געזאגט זיין זון איז געשטארבן איז דא היות ס'איז געווען תוך כדי דיבור זאגט מען אז די קריעה קען אויך ארויפגיין אויפן זון מה שאין כן ביי אונזער משנה וואס ביי אונזער משנה איז געשטאנען אז די הפרה איז נישט קיין הפרה, רעדט זיך נאך תוך כדי דיבור, לאחר כדי דיבור, וואס דא טאמער מען האט געזאגט פאר א מענטש דיין ווייב האט געמאכט א נדר, און שפעטער לאחר כדי דיבור נאכן מיפר זיין אסאך שפעטער האט מען אים געזאגט ס'איז נישט געווען דיין ווייב ס'איז געווען די טאכטער, דא אוודאי איז די הפרה נישט חל, און מען קען נישט זאגן די הפרה גייט אויך ארויף אויפן טאכטער, און דא אוודאי דארף מען נאכאמאל מיפר זיין אבער אין הכי נמי, טאמער מען זאגט פאר א מענטש דיין ווייב האט געמאכט א נדר, און ער איז מיפר און תוך כדי דיבור זאגט מען ניין ס'נישט געווען דיין ווייב ס'געווען די טאכטער, איז אוודאי די הפרה קען אויך ארויפגיין אויפן טאכטער, מ'דארף נישט נאכאמאל מאכן א הפרה. דאס איז לגבי די סתירה צווישן אונזער משנה און די ערשטע ברייתא. ווייטער זאגט רב אשי, מיטן זעלבן תירוץ קען מען אויך פארשטיין די חילוק צווישן די ערשטע ברייתא און די צווייטע ברייתא. זאגט רב אשי, הא דקאמרת יצא ידי קריעה שנמצא בנו בתוך כדי דיבור, פשט ווייטער די זעלבע תירוץ, די ערשטע ברייתא רעדט זיך, אז מען זאגט פאר די מענטש די טאטע איז געשטארבן און ער רייסט קריעה און תוך כדי דיבור זאגט מען אים אז זיין זון איז געשטארבן איז דא אוודאי גייט די קריעה ארויף אויף זיין זון אבער הא דאמרת לא יצא ידי קריעה די צווייטע ברייתא וואס שטייט אין די צווייטע ברייתא אז מען איז נישט יוצא קריעה רעדט זיך לאחר כדי דיבור וואס לאחר כדי דיבור קען מען שוין נישט פאררעכטן און מען דארף נאכאמאל רייסן קריעה ברענגט יעצט די גמרא א ברייתא והא תניא, מען האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, איינער וואס האט א חולה אין שטוב, ונתעלף און דער חולה האט גע'חלש'ט, וכמדומה שמת, און דער מענטש מיינט אז דער חולה איז געשטארבן, און ער איז א קרוב פונעם חולה, וקרע, רייסט ער קריעה, ער האט דאך א טויטער דא, ואחר כך מת, יעצט, ער ווען בשעת ער האט געריסן קריעה האט נאך די חולה געלעבט ער האט געמיינט ער איז געשטארבן אבער אין אמת'ן אריין האט ער געלעבט אבער שפעטער נאכן רייסן קריעה איז די חולה טאקע געשטארבן איז לא יצא ידי קריעה שטייט אין די ברייתא האט נישט יוצא געווען קריעה ווייל ווי נישט ווי האט געריסן קריעה ווען די חולה האט נאך געלעבט. אבער אמר רב שמעון בן פזי אמר רב יהושע בן לוי משום בר קפרא לא שנו אלא שמת לאחר כדי דיבור אבל אבער תוך כדי דיבור כדיבור דמי פשט טאמער ס'איז תוך כדי דיבור טאמער עס האט געחלש'ט ביי איינעם אין שטוב א מענטש און דער מענטש האט געמיינט אז יענער איז טויט, און ער האט געריסן קריעה, און תוך כדי דיבור איז יענער טאקע געשטארבן, דא אוודאי העלפט די קריעה אויך פארן טויט מען דארף נישט נאכאמאל רייסן קריעה, פירט די גמרא אויס, והלכתא און די הלכה איז, אז תוך כדי דיבור כדיבור דמי, אז אלעמאל זאגט מען תוך כדי דיבור איז כדיבור, פשט אויב א מענטש זאגט עפעס, און זאגט שפעטער גראד אז ער ציט צוריק, איז קען מען צוריק ציען, ווייל תוך כדי דיבור איז כדיבור, חוץ ס'איז דא אפאר יוצאים מן הכלל, ממגדף, איינער וואס א מגדף, א מברך את השם, און שפעטער ציט ער צוריק תוך כדי דיבור העלפט נישט דאס צוריק ציען ס'איז חייב מיתה, זעלבע זאך ועובד עבודת כוכבים, איינער וואס דינט עבודה זרה און זאגט פאר א אפגאט אז דער אפגאט איז זיינס א גאט, און ש אפילו ער ציט צוריק תוך כדי דיבור צו שפעט חייב מיתה, זעלבע זאך ומקדש, איינער וואס איז מקדש א פרוי און ער ציט צוריק תוך כדי דיבור העלפט נישט דאס צוריק ציען, די קידושין איז חל, און זעלבע זאך מגרש, ווען איינער גט קען מען נישט שפעטער צוריק ציען מיט א תוך כדי דיבור, און ווי דער ר"ן איז מסביר פארוואס די אלע זאכן זאגט מען נישט אז תוך כדי דיבור כדיבור, איז ווייל היות וואס אזעלכע הארבע זאכן מגדף עובד עבודת כוכבים מקדש מגרש, איז ביי א הארבע זאך זאגט מען נישט אז מ'קען צוריק ציען מיט תוך כדי דיבור פארוואס ווייל ביי א לייכטע זאך, ביי א לייכטע ס'איז נישט אזא הארבע זאך, איז אז א מענטש זאגט עפעס ארויס פון מויל זאגט ער עס על דעת דעם אז ער זאל קענען צוריק ציען טאמער ער וועט וועלן צוריק ציען א סקונדע שפעטער זאל ער נאך קענען. אבער ווען ס'קומט צו אזעלכע הארבע זאכן, איז איידער א מענטש זאגט עס ארויס פון מויל מאכט ער א דין וחשבון וואס ער גייט דא זאגן, און ער זאגט עס נישט על דעת דעם ער זאל קענען צוריקציען, איז דא טאקע קען מען נישט צוריקציען תוך כדי דיבור.